ברוך השם, מסכת סוכה, דף ה, עמוד ב', די לעצטע זעקס שורות פון עמוד.
פרעגט די גמרא, דא האט רב חייא, רב חייא בר אשי האט געזאגט פאר רבן אז די שיעורים איז הלכה למשה מסיני, שיעורים דאורייתא נינהו, די שיעורים. לערן איך אפ פון א פסוק אין דער תורה, דכתיב, שטייט אין פסוק, ווען דער פסוק רעכנט אויס שבח ארץ ישראל, זאגט דער פסוק, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, א לאנד דארט ווייץ, גערשטן, גפן, וויינטרויבן, תאנה, פייגן, רימון און מילגרוימען. ארץ זית שמן, א לאנד וואס איז דארט דא זיתים וואס זיי גיבן שמן, ודבש, יעדע זיסקייט ווערט אנגערופן דבש, און דער פסוק רעדט דאך דארט פון פירות, מיינט מען זיסע פירות וואס דאס איז תמרים. ואמר רב חנן, האט רב חנן געזאגט, כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר, דער גאנצער פסוק גייט ארויף אויף שיעורין, דער פסוק דערציילט דעם שבח פון ארץ ישראל, אפילו די דינים פון דער תורה דארפן אפשאצן אין אירע פירות. חיטה, דאס וואס ווערט דערמאנט חיטה לגבי וועלכן שיעור? לבית המנוגע, ווען מען גייט אריין אין א הויז וואו ס'איז דא א נגע, מיר וועלן מקדים זיין פריער, און ס'איז דא א פסוק והבא אל הבית, אז איינער קומט אריין אין הויז וואו ס'איז געווען די נגע יטמא, ווערט ער טמא. אז ער זאל וואשן זיינע בגדים ווערט נישט דערמאנט אין פסוק, ער אליין ווערט טמא, די בגדים ווייזט אויס ווערן נישט טמא, ס'איז דא ווידער א אנדער פסוק וואס שטייט האוכל בבית יכבס בגדיו, און ס'איז דא שוכב יכבס בגדיו. זאגן מיר אזוי בין איך מרבה לאו דווקא אוכל אפילו האט מען דארטן נישט געגעסן איז מען מטמא בגדים, נאר אז אז מ'איז געוועזן אין הויז אזויפיל צייט וואס אין דער צייט קען מען אויפעסן א סעודה און מ'וועט באלד זעהן וועלכע סעודה ס'איז דא פארשידענע סעודות איז דעמאלט אויך ווערן טמא די בגדים וועלכע ער איז אנגעטון. אבער דיע בגדים וואס ער איז נישט אנגעטאן, וואס ער טראגט זיי אריין ער האלט אין די האנט נישט אנגעטאן, איז אזוי ווי ער ווערט טמא מכח דעם, והבא אל הבית, ווערן דאך דיע בגדים אויכעט גלייך טמא, אפילו ער האט זיך דארט גארנישט ניט געזאמט, נאר דיע בגדים וואס ער איז אנגעטאן אויף זיך, איז אויב ער איז אריין געגאנגען און גייט גלייך ארויס ווערן זיי נישט טמא נאר ער אליין ווערט טמא אז ס'זאל ווערן טמא די בגדים וואס זענען דא אויף אים דארף דאס זיין אז ער זאל זיך דארט זאמען כדי סעודה דתנן האבן מיר געלערנט הנכנס לבית המנוגע איינער גייט אריין אין א הויז וואס דארט איז דא א נגע וכליו על כתפו די כלים גייט ער נישט אנגעטון נאר האט עס ארויף געלייגט אויפן אקסל. וסנדליו, און די שיך, וטבעותיו, און די רינגען, בידו, אין זיין האנט. די שיך אין די האנט מיינט מען דאך נישט אנגעטון, טבעותיו מיינט מען אויך נישט אנגעטון, ווייל בידו קען זיין די טייטש אנגעטון אויכעט, נאר אויב ער לערנט דאס צוזאמען מיט סנדליו, סנדליו מיינט מען דאך ער האלט'ס אין די האנט, איז די זעלבע טבעותיו אויך אזוי. הוא, דער מענטש, והן, און די כלים, טמאים מיד, אפילו ער האט זיך דארט נישט געזאמט, ווערן זיי גלייך טמא, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק והבא אל הבית יטמא, און די אלע זאכן זענען דאך אריינגעקומען אין דעם הויז. היה לובש כליו, ער איז געווען אנגעטון די כלים, און וסנדליו ברגליו, די שיך אויף די פיס, וטבעותיו, באצבעותיו און די רינגען די רינגען אויף די פינגער, הוא טמא מיד, ער אזוי ווי ער קומט אריין ווערט ער שוין טמא, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק והבא אל הבית יטמא, והן טהורים זיי זענען טהור עד שישהה ביז ער וועט זיך דארטן זאמען, וויפיל זאל ער זיך זאמען? שטייט ווי איך לערן אפ פון דעם פסוק. שטייט והאוכל אז ער זאל זיך זאמען א שיעור פון אכילה, איז די זאך אזוי, וויפיל איז א שיעור פון אכילה, איז מיר האבן דאך געלערנט ביי א עירוב, ביי א עירוב עירובי תחומין דארף זיין צוויי סעודות. עירובי תחומין, כ'זאל מעגן גיין מער אווי אלפיים אמה, איז דער שיעור מזון שתי סעודות. מזון שתי סעודות איז א גאנצע ברויט. דא דארף איך דאך האבן נישט מזון שתי סעודות, נאר מזון סעודה אחת, איז דער שיעור פון דעם וויפיל? פרס. פרס איז די טייטש א האלבע ברויט. איז דא אין דעם פיר תנאים אין דער סעודה. איינס עס דארף זיין בכדי אכילת פרס, עס זאל זיך דארט זאמען וויפיל מען עסט אפ א האלבע ברויט, און די צווייטע תנאי איז דער די זאמען דארף זיין ווען מען עסט פת חיטין ולא פת שעורין, ווייל פת חיטין עסט מען שנעלער ווי פת שעורין, און דער דריטער תנאי איז מיסב, ער עסט דאס אנגעלענטערהייט. ווייל דעמאלט ווען ער איז אנגעלענט איז ער דאך נישט פארנומען מיט קיין אנדערע זאכן, עסט ער דאך די סעודה שנעלער, און נאך א זאך, ואוכל בליפתן, ער עסט נישט קיין טרוקענע ברויט, נאר ער עסט דאס צו מיט ליפתן, דעמאלט עסט זיך עס שנעלער, און דאס ליפתן הייסט אז צוגעשמילצט, א צושפייז צום ברויט, א שפייז וואס מען עסט דאס צו דעם. ברויט, למשל די הערינג עסט מען מיט ברויט, דאס רופט זיך אן ליפתן פון דעם ברויט, און דאס גייט מיר זאגן דא דער פסוק מיט דעם ווארט חיטה. שעורה, די שיעור פון שעורה וואס איז? דתנן מיר האבן געלערנט עצם כשעורה, א ביין פון א מת וואס איז אזוי גרויס ווי א גערשט, מטמא איז עס מטמא במגע, אז מען רירט עס אן, ובמשא מען טראגט עס, אפילו בשעת'ן טראגן האב איך עס נישט אנגערירט, ס'איז געווען איינגעוויקלט אין אנדערע זאכן, איז עס אויך מטמא דעם מענטש, ואינו מטמא באוהל. אז דאס געפינט זיך אין דעם אוהל ווען ס'איז דאך דא א מענטש אדער כלים, איז אין דעם שיעור ביין נישט מטמא באוהל, נישט די טייטש איז ביינער זענען נישט מטמא באוהל, נאר דער ביין איז נישט מטמא באוהל, אז א ביין ער זאל מטמא זיין באוהל דארף זיין אדער דער שדרה די גאנצע, אדער דער קאפ, אדער רוב מנין איברי אדם, איז דאס די טייטש שעורה. איז לגבי דעם שיעור אז ס'איז מטמא במגע במשא, אבער ווינציגער ווי א שעורה איז נישט מטמא. גפן, וואס פאר א שיעור טוט מען אפשאצן פון גפן, די דריטע זאך פון די זיבן מינים איז דאך גפן, ארץ חיטה שעורה גפן, כדי רביעית יין לנזיר. דער דין איז דאך אזוי, מיר ווייסן דאך ביי אלע זאכן פון אכילה טוט מען אפשאצן א כזית, ביי אלע זאכן פון שתיה טוט מען אפשאצן ברביעית, איז דא א מאן דאמר וואס ער זאגט אז ביי נזיר איז סיי אכילה סיי שתיה אלעס טוט מען אפשאצן ברביעית, טא און דאס דערציילט מיר דער פסוק גפן אז איך זאל אפשאצן די זאכן פון אכילה כדי רביעית יין לנזיר, למשל אז איינער האט געגעסן אזויפיל וואס דאס איז דער פארנעם פון א רביעית איז ער חייב, איז וואס איז די חילוק צו די רביעית איז יין צו די רביעית איז מים, נאר סכאפט א חילוק ווייל ביי יין איז דאך אביסעלע געדיכט און אויב סגעדיכט שטעלט זיך אפ אביסעלע אויבן דער גודש גייט אריין מער מער יין. וויאזוי טוה איך דאס אפשאצן? איך טוה דאס אפשאצן אזוי, איך די מאס וויפיל ער האט געגעסן לייג איך אריין דאס אין א כלי וואס די כלי איז פול מיט וויין מיט וויין איך שאץ עס אפ מיט וויין און און איך ווארף דאס אריין אינעווייניג גיסט זיך דאך ארויס די וויין און נאכהער טוה איך אפמעסטן דאס וואס איז ארויסגעגאנגען צו דאס איז א רביעית צו נישט, איז איז מיט דעם וואס איך שאץ אפ מיט וויין איז דאס א קולא דאס תוספות רעדט שוין פון דעם פארוואס קען איך נישט טייטשן פלעין גפן כדי רביעית יין, ער טאר נישט טרינקען קיין רביעית יין, זאגט תוספות אז אלע זאכן וואס דא ווערן דערמאנט מ'שאצט אפ, מיינט מען איך שאץ אפ אנדערע זאכן, און דער זאך אז עס שטייט גפן מיינט מען נישט איך שאץ אפ וויין, נאר איך שאץ אפ אנדערע זאכן אין די וויין. תאנה. די פערדע זאך איז תאנה, וואס פאר א שיעור איז דאס? כגרוגרת להוצאת שבת, דער דין איז ביי שבת אויב מ'איז מוציא מרשות לרשות, אויב די זאך האט א חשיבות איז מען חייב, און ביי אלע מיני אוכלים איז אויב ס'אזוי גרויס כגרוגרת איז מען חייב. רימון. דאס וואס ווערט דערמאנט דארט רימון, רימון איז א מילגרום, דתנן מיר האבן געלערנט, דער סדר איז, א בעל מלאכה, דער וואס טוט אויסארבעטן כלים, אויב ס'איז עפעס דא א קליינע דעפעקט, א לעכל אין דער כלי, ווארפט ער עס אוועק, ר'עט זיך נישט גיין פארנעמען פארקויפן צובראכענע כלים. ווי איז אבער ביי א בעל הבית? אויב ס'איז דא א לאך אין דער כלי, ער האט געהאלטן אין דער כלי האט ער געהאלטן עדשה, און ס'איז געווארן א לאך, מען קען נישט האלטן מער קיין עדשה וואס פאלט ארויס, וועט ער האלטן גרעסערע זאכן, און אויב מען האלט גרעסערע זאכן, הייסט עס נאך א כלי, איז עס מקבל טומאה, אבער ביז ווי וועט מען האלטן? ביז רימונים ביז מילגרוים, איז דאס האבן מיר געלערנט. כל כלי בעלי בתים, אלע כלים בעלי בתים, איז דער שיעור אז מ'באקומט א לאך אז ס'זאל ווערן אויס כלי, איז שיעורן איז זייער שיעור כרמון, ארץ זית שמן, מיינט מען ארץ א לאנד, שכל שיעוריה כזיתים, וואס אלע שיעורים פון דעם לאנד איז מיט זית, כזיתים. פרעגט די גמרא, כל שיעוריה סלקא דעתך, אלע שיעורים קענען זיי זענען דען בכזית? הא איכא הני דאמרינן, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז ס'איז דא אנדערע שיעורים, נישט אלע שיעורים זענען בכזית. אלא אימא, זאג אזוי, שרוב שיעוריה כזיתים, רוב זאכן וואס זענען אסור למשל, נבילה, חלב, דם, פיגול, נותר, טמא, גיד הנשה, און אויך לגבי דעם דין טומאה פון א מת בבשר איז דער שיעור כזית. דבש, דאס ווארט דבש איז האניג, אבער יעדע זיסע זאך ווערט אנגערופן דבש, אין טייטלען, איז דאך זיס, איז דער שיעור וואס מען שאצט אפ אין תמרים, אין טייטלען ככותבת הגסה ביום הכפורים, יום כיפור שטייט דאך נישט אין דער תורה דערמאנט דאס לשון אכילה, נאר עס שטייט אשר לא תעונה, זאג איך א זאך וואס דער מענטש טוט זיך בארואיגן, עס נעמט אים אוועק פון דעם עינוי, דאס איז דער שיעור זאל זיין חייב. אלמא זעט מען דאך דאורייתא נינהו אז די שיעורים זענען דאורייתא, וואס האסטו פריער געזאגט אז די שיעורים זענען הלכה למשה מסיני? זאגט די גמרא ותסברא ווי פארשטייסטו שיעורים מי כתיבי? שטייט דען דערמאנט אין פסוק אז די שעורה ווערט דען דערמאנט אין פסוק דערמאנט דאס ווארט עצם, צי ביי חיטה ווערט דערמאנט בית המנוגע? ס'הערט זיך אלא, נאר, הלכתא נינהו, די אלע שיעורים ווייסן מיר מכח הלכה למשה מסיני, וקרא אסמכתא בעלמא הוא, אבער דער פסוק איז נאר אסמכתא בעלמא, אבער אין אמת'ן פון וואנעט ווייס איך די אלע שיעורים, ווייס איך עס הלכה למשה מסיני. ברוך השם, מסכת סוכה, דף ו' עמוד א', די שורה הייבט זיך אן הוא. מיר האבן פריער געלערנט אין גמרא אז רב, מ'זאגט ר' חייא, רב חייא בר אשי זאגט פאר רב'ן, שיעורים, חציצין און מחיצין, הלכה למשה מסיני. פרעגט די גמרא חציצין? אז אויב מ'איז זיך טובל. דארף די וואסער צוקומען צום גאנצן לייב, און ס'טאר גארנישט ניט אפטיילן פון דעם וואסער, דער דין פון חציצה דאורייתא נינהו, ס'שטייט דאך בפירוש אין דער תורה, דכתיב, ס'שטייט ורחץ בשרו במים, לערן איך אפ פון דעם שלא יהא דבר חוצץ לבין המים, אז קיין זאך זאל נישט זיין קיין חציצה צווישן אים און דער וואסער. ענטפערט די גמרא, כי אתא הלכתא, די הלכה קומט לשערו, אז די וואסער דארף אויך קומען אויף די האר, די האר זאל אויך צו זיי צוקומען וואסער, כדרבה בר בר חנה, אזוי ווי רבה בר בר חנה האט געזאגט, דאמר רבה בר בר חנה, נימא אחת קשורה, כ'האב גענומען איין פאדעם, און כ'האב געמאכט א קניפ אין דער פאדעם אליין, דעמאלט איז דער קניפ איז א שטארקער, און עס גייט נישט אריין אויף דעם ארט פון דעם קניפ קיין וואסער, איז חוצצת און ס'איז א חציצה. שלש, כ'האב גענומען דריי און כ'האב געמאכט א קניפ אויף אלע דריי צוזאמען, דעמאלט קען איך נישט אזוי שטארק באפעסטיגן דעריבער אינן חוצצות, ווייל א האר איז דאך א הארטע זאך, און אז ס'איז דא דריי צוזאמען ווערט עס נישט אזוי באפעסטיגט, קומט דארט אריין וואסער. שתיים, איני יודע, אין האר, צוויי האר, ווייס איך נישט צי ס'איז גלייך ווי דריי. און ס'איז נישט קיין חציצה, אדער? קומט אויס וואס מעהר ס'איז צוזאמען געבינדן די האר איז דאך אלץ ווערט דאך נישט באפעסטיגט קומט נישט אריין, איז אויף דעם האט מען אויפגעטאן די הלכה אז ביי די האר גייט אויך אן דער דין פון חציצה, פרעגט די גמרא, שערו נמי דאורייתא נינהו. אז ס'טאר נישט זיין קיין חציצה ביי די האר איז אויך דא א פסוק אין די תורה, דכתיב ס'שטייט ורחץ את בשרו במים, לערן איך אפ פון דעם ווארט את, את הטפל לבשרו, ס'זאל זיין אין וואסער דאס וואס איז טפל, דאס וואס איז באהאפטן צו זיין בשר, ומאי ניהו, וועלכע זאך מוז זיין אין וואסער? שערו, די האר. ענטפערט די גמרא, כי אתא הלכתא, די הלכה איז געקומען לכדרבי יצחק, דאס הייסט אזוי, דאס איז זיכער אז אזוי ווי ס'טאר נישט זיין קיין חציצה מדין תורה ביי דעם בשר, טאר נישט זיין קיין חציצה ביי די שערו. נאר די הלכה איז געקומען אויף דעם שיעור חציצה, וויפיל הייסט דאס חציצה? וכדרבי יצחק, דאמר רבי יצחק, רבי יצחק האט געזאגט, דבר תורה מדין תורה, רובו ומקפיד עליו חוצץ, ס'דארף אז ס'זאל זיין א חציצה מדין תורה דארף זיין צוויי חסרונות, איינמאל מקפיד, אז דער מענטש וויל נישט ס'זאל אזוי בלייבן, און אויך רובו און ווי רש"י לערנט גייט דאס ארויף אויף די האר, אויב א רוב פון די האר זענען צוזאמען געבינדן, נישט מען מיינט יעדע האר האט אויף זיך אליין א קניפ, דאס הייסט יעדע האר האט אויף זיך א קניפ, און וויפיל אזעלכע האר איז דאס? א רוב פון די האר, ווייל אויב ס'איז צוזאמענגעבינדן עטליכע האר צוזאמען, דעמאלט זאגט מען דאך איז דאך נישט קיין חציצה בכלל, קומט דאך אריין דארט וואסער. נאר רובו איז די טייטש אז די רוב פון די האר איז איינגעשמירט מיט טיט, אדער יעדער האר האט א קניפ פאר זיך, און ס'איז נאך א זאך ומקפיד עליו חוצץ. ווייזט אויס פון רשי, רשי לערנט אזוי א פשט, תוספות איז מדייק, ווי וועט אבער זיין ביי דעם בשר. איז שטענדיג א חציצה, אפילו עס איז נישט רובו, אפילו עס איז אינו מקפיד, רש"י טייטשט אפ די ווערטער רובו ומקפיד עליו חוצץ גייט ארויף אויף די שער, אבער ביי בשר איז אפילו עס האט נישט קיין שום חסרון, עס איז נאר א מיעוט, און נאך א זאך, עס איז אינו מקפיד, דאס אויך א חציצה. יעצט ווידער, ושאינו מקפיד עליו, עס איז טאקע א רוב פון די האר, יעדע האר איז שמוציג, אדער יעדע האר פאר זיך געבינדן, אבער ס'ארט אים נישט, דעמאלט ווערט עס אנגערופן ווי דער גוף פון דעם מענטש, ווייל ער וועט עס נישט אוועק נעמען, איז דער דין דעמאלט אינו חוצץ ס'איז נישט חוצץ. יעצט, דאס איז דער דין תורה דארף זיין ביידע זאכן, אי רובו אי מקפיד. וגזרו, האבן די חכמים גוזר געווען על רובו. שאינו מקפיד, א רב וואס איז נישט מקפיד ווייל עס איז דאך א רב, איז דאך עס אביסל גלייך צו רוב און מקפיד, האט מען גוזר געווען דאס משום רבו המקפיד, און אויך האט מען געמאכט נאך א גזירה ועל מיעוטו המקפיד, איז דאך דאס גלייך מיט דער זאך פון הקפדה, האט מען דאס גוזר געווען משום רבו המקפיד, איז די הלכה למשה מסיני וואס איז געוועזן? אז אפילו די שער בשר זאל זיין א חציצה איז דווקא רובו ומקפיד. פרעגט די גמרא פרעגט די גמרא וליגזר נמי, זאל מען גוזר זיין על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד, אפילו עס האט נישט קיין שום חיסרון, ס'איז א מיעוט און ס'איז אינו מקפיד זאל איך אויך גוזר זיין. אי נמי, אדער איך זאל עס גוזר זיין משום רובו שאינו מקפיד, ענטפערט די גמרא, היא גופא גזירה, דאס אליין, רובו ואינו מקפיד, אדער מיעוטו און מקפיד, איז דאך דאס אליין אויך א גזירה, דאס איז דאך נישט. הלכה למשה מסיני, הלכה למשה מסיני איז דאך נאר געווען אויף וועלכע? אויף רובו ומקפיד. ואנן ניקום, און מיר זאלן אויפשטיין ונגזור מיר זאלן מאכן גזירה לגזירה? דו האסט דאך מיט אינגאנצן דאך דאס נישט גלייך, עס איז א מיעוט און עס איז אינו מקפיד. מיר האבן פריער געלערנט אז מחיצין איז הלכה למשה מסיני, מחיצין מיינט מען הא דאמרן, דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט אז די הויעך פון צען טפחים איז א שיעור פון א מחיצין. פרעגט די גמרא, הניחא לר' יהודה, דאס איז גוט לויט ר' יהודה, וואס ר' יהודה קען זיך נישט אפלערנען דעם שיעור מחיצין פון די פסוקים, דארף ער האבן הלכה למשה מסיני. אלא לרב מאיר מאי איכא למימר, רב מאיר ווייסט דאך שוין דעם שיעור מחיצה פון ער לערנט דאך אפ פון בית עולמים פון ארון, וואס דארף איך האבן אויף דעם הלכה למשה מסיני? ענטפערט די גמרא ווייסט עס טאקע פון דארטן, נאר כי אתאי הלכתא. אויף וועלכע זאך איז געקומען די הלכה למשה מסיני לגוד, דארטן וואו איך דארף זאגן גוד גוד אחית אדער גוד אסיק למשל ביי א סוכה דארף איך אויך אמאל זאגן גוד אסיק אז די די די אז אויב די ווענט זענען געווען כשר'ע ווענט צען טפחים נאר די סכך איז געווען העכער דעמאלט דארף איך זאגן גוד אסיק? אדער ביי שבת דארף איך זאגן גוד אסיק? ווי דער דין וואס האמער נעכטן געלערנט וואס ביי א סוכה טויג עס נישט אוועקגעשטעלט א עמוד איז ביי סוכה זאגן מיר זאג איך נישט קיין גוד אסיק אבער ביי שבת זאג איך דארט גוד אסיק צי לויט רבי יעקב'ן זאג איך ביי סוכה אויך גוד אסיק אין געוויסע אופנים אז ס'איז דא מחיצות הניכרות און אמאל דארף איך זאגן גוד אחית אז כ'זאל זאגן די וואנט גייט אראפ. אויף דעם איז די הלכה, ולבוד, לגבי דעם דין אז אויב ס'דא אויר א פרייער ארט ווינציגער ווי דריי טפחים זאגן מיר ס'גלייך צו באהאפטן ודופן עקומה, אדער לגבי דעם דין אז אויב ס'דא סכך פסול ביז ד' אמות זאגט מען דופן עקומה, די אלע זאכן דארף איך אויך האבן לויט וועמען רב מאיר'ן, טאקע די הויעך צען טפחים דארף איך נישט, אבער אויף די זאכן דארף איך עס. דא אין די משנה האט מען געלערנט שאין לה שלש דפנות, אויב די סוכה האט נישט קיין דריי דפנות איז די סוכה פסול. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט שתיים כהלכתן, צוויי ווענט דארף זיין גאנצע ווענט, און רשי טייטשט אפ דאס ווארט כהלכתן, כהלכתן מיינט מען וויפיל דער שיעור פון א סוכה איז ושלישית און די דריטע וואנט אפילו טפח דאס הייסט אויב איך האב צוויי ווענט מזרח און דרום איז די דריטע וואנט איז גענוג אפילו א טפח אויכעט. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, שלש כהלכתן, דריי ווענט דארף איך האבן וואס זיי האבן דעם שיעור פון א וואנט, ורביעית אפילו טפח, לויט רבי שמעון הייסט עס דארף זיין פיר ווענט, נאר די פערדע וואנט איז גענוג א טפח. פרעגט די גמרא, איז במאי קמיפלגי, אין וועלכע סברא קריגט מען זיך? זאגט די גמרא, רבנן סברי, די רבנן לערנען, יש אם למסורת, ס'איז אזוי, ס'דא ווערטער וואס וויאזוי ס'איז געשריבן אין דער תורה איז עס אנדערש ווי מען ליינט עס, למשל דאס ווארט סוכות, אויב עס שטייט נאך דער כ' א ו', איז די קרי סוכות, און די כתיב איז אויך מיט א חולם איז עס סוכות, איז די קרי און די מסורה די זעלבע זאך, אבער דארטן ווי עס שטייט דאס ווארט סוכות אן א ו' איז אזוי, די קרי טאקע פון דעם איז סוכ די קרי וויאזוי ליין איך עס סוכות אבער געשריבן געשריבן איז דאס סוכת. איז ווארט איז אזוי, דאס איז זיכער אז איך טוה זיך שטענדיג שטיצן סיי אויף דעם קרי און סיי מסורת, מסורת איז טייטש ווי עס איז געווארן איבערגעגעבן צו שרייבן, די תוספות איז שוין מאריך אין דעם, ווייל מיר זעען די מאן דאמרים וואס צו קוקן יש אם למקרא, קאנען זיי האלטן יש אם למסורת אויכעט, און אמאל זאג איך סיי יש אם למקרא און יש אם למסורת, נאר דארטן ווי עס איז דא א סתירה פון דעם קרי מיט די מסורת, איז וועלכע איז אויך דא אויף דעם א כוונה, נאר וועלכע זאלן מיר קוקן וועלכע איז מיר מרמז אויף דער הלכה, איז די רבנן האלטן יש אם למסורת אז דאס אזוי ווי משה רבינו האט געשריבן, און ער האט איבער געגעבן די ספר תורה צו די אידן, דאס איז דער עיקר, נישט אזוי ווי דאס ווערט געליינט, ורבי שמעון סבר, רבי שמעון האלט יש אם למקרא, איך קוק אויף דעם ליינען, לאמיר יעצט זען, רבנן סברי יש אם למסורת, איז די מסורת איז אזוי, ליינען ליין איך טאקע אלע ערטער בסוכות, אבער די מסורת איז נאר בסוכת בסוכת בסוכות הרי כאן ארבע. ווייל איינס האב איך מלא און צוויי האב איך חסרות, בסוכת ווייזט אויס איינס, בסוכות ווייזט אויס צוויי, דל חד לגופיה, איינס דארף איך האבן אויף זיך אליין, ווייל די איינס, די ערשטען פסוק טו איך נישט דרש'נען, ער קומט מיר זאגן אויף זיך אליין אויף דער זאך פון סוכה. פשו להו בלייבט איבער תלת דרײַ, איז מיר האבן דאך הלכה למשה מסיני מקיל צו זיין אז איינע פון די ווענט איז גענוג מיט א טפח, דעריבער זאגן מיר שתיים כהלכתן, דריי ווי געהעריג, געווארן אויס צוויי ווי געהעריג, דעם שיעור סוכה, ואתאי הלכתא אבער די הלכה קומט וגרעתה לשלישית, עס טוט מאכן ווינציגער. די דריטע, ואוקמה אטפח, און די הלכה זאגט דאס, כ'האב פריער געזאגט הלכה למשה, הלכתא למחיצות, איז אראפנעמען אז איין וואנט איז גענוג א טפח, דאס איז די סברה פון די רבנן. יעצט רבי שמעון סבר, רבי שמעון לערנט, עס דארף זיין דריי ווענט כהלכתן, און רביעית אפילו טפח. ר' שמעון לערנט יש אם למקרא, איך קוק וויאזוי מען ליינט און ליינען ליין איך אלעס די זעלבע בסוכות בסוכות בסוכות הרי כאן שש אבער דל חד קרא לגופיה איין ווארט נעם איך אויף זיך אליין אז איך נעם אראפ אויף זיך א גאנצע ווארט וויפיל בלייבט איבער? פיר פ פיר א גאנצע ווארט נעם איך אראפ פשו להו בלייבט מיר איבער ארבע פיר שלש כהלכתן דריי ווענט דארפן זיין ווי דער שיער משך סוכה, דאס הייסט זיין טפחים, אתאי הלכתא קומט די הלכה וגרעתה לרביעית מען מאכט ווינציגער די פערדע ואוקמה אטפח, דאס איז איין סברא. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן דכולי עלמא יש אם למקרא, אלע לערנען יש אם למקרא. אלע האלטן אזוי, והכא בהא קמיפלגי, די מחלוקת איז אין דעם, מר סבר, דער תנא קמא לערנט, סככה בעיא קרא, אויף דעם סכך דארף איך האבן א פסוק, ממילא אז דער סכך דארף האבן א פסוק, איז אזוי, אז איך זאג יש אם למקרא האב איך פיר, און אז נעם איך פון די פיר איינס אראפ אויף דעם סכך, בלייבט זיך מיר איבער דריי. און די הלכה נעמט מיר אראפ איינס פון די דריי אויף א טפח, דעריבער זאג איך שתיים כהלכתן, ושלישית אפילו טפח. ומר סבר רבי שמעון לערנט, סככה לא בעיא קרא, אויף דעם דארף איך נישט קיין פסוק, ווייל פון משמעות פון פסוק לערן איך עס אפ, ווייל סוכה אן סכך וועט נישט ווערן אנגערופן, אז איך זאג דאס ווארט סוכה מוז איך עס זאגן סכך, ממילא, און איך האלט דאך יש אם למקרא, האב איך טאקע פיר. און די הלכה נעמט זיך מיר אראפ וויפיל? נאר איינע איז דריי ווענט כהלכתן, און רביעית אפילו טפח. ואיבעית אימא, א דריטע סברא וועל איך דיר זאגן וואס מען קריגט זיך, דכולי עלמא יש אם למסורת, אלע האלטן יש אם למסורת, און אויב איך האלט יש אם למסורת ווי זיי האבן אונז איבערגעגעבן צו שרייבן, איז דאך אין אמת'ן פארהאנען וויפיל? נאר פיר, בסכת בסכת בסכות למסורת, וויאזוי משה רבינו האט געשריבן און ער האט עס איבערגעגעבן. והכא בהא קמיפלגי, די מחלוקת איז אין דעם אויך. מר סבר, די תנא קמא לערנט כי אתאי הלכתא לגרע. די הלכה איז געקומען אראפצונעמען, איך האב דאך מסורת, מסורת איז דאך פיר, און איינס דארף איך האבן לגופו, בלייבט מיר איבער דריי, קומט מיר די הלכה צו זאגן אז איינע פון די ווענט איז גענוג א טפח. ומר סבר רב שמעון לערנט כי אתאי הלכתא, די הלכה איז געקומען להוסיף, כאטש פון די משמעות פון די מסורת ווייסטו נאר דריי, נאר די הלכה למשה מסיני איז מען מוסיף אז דארף זיין נאך. נאך א טפח, איז קומט אויס אז די הלכה קומט מיר לחומרא, ביז יעצט זענען מיר אלעמאל געוואוינט צו לערנען אין גמרא אז די הלכה למשה מסיני גייט מער אפט אין קולות, און דא ערשט קומט אויס אויס א חומרא. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן, דכולי עלמא אלע לערנען כי אתאי הלכתא לגרע אז די הלכה למשה מסיני איז געקומען אראפנעמען ויש אם למסורת, און אלע האלטן אז דער עיקר איז אזוי ווי משה רבינו האט געשריבן אין תורה, און אזוי ווי ער האט איבער געגעבן די תורה צו די אידן, אז צוויי מאל בסכת און איין מאל בסוכות. והכא דא בדורשין תחילות קמיפלגי, די דורשין תחילות איז צי איך זאג אז די ערשטע ווארט טו איך אויך דרש'ענען צו נישט? מר סבר דורשין תחילות. רב שמעון לערנט אז די תחילה איז אויך אויף א דרשה. דעריבער האב איך דאך אלע פיר איז דאך אויף א דרשה, און די הלכה איז לגרע, דעריבער דארף זיין דריי ווענט כהלכתן, און די דריטע, און די פערדע א טפח. ומר סבר אין דורשין תחילות, און דער תנא קמא לערנט אין דורשין תחילות, דעריבער לערנט דער תנא קמא, דארף מען דאך האבן איינס אויף זיך, בלייבט מיר איבער דריי, און די הלכה נעמט זיך מיר אראפ, איינע פון די ווענט איז גענוג א טפח, דעריבער זאג איך שתיים כהלכתן און שלישית אפילו טפח. וואס הייסט ציון די תחילה? איך פארשטיי נישט די תחילה. תחילה די טייטש די ערשטע ווארט צו דאס דרש'ט דאך אויכעט אפילו די ווארט כאטש איך דארף עס לגופו נאר ווייל די אנדערע דרש'ן איך, טו איך שוין דאס אויך דרש'ענען.